און נאך מעריב האט זיך שוין אנגעהויבן דער טאג פון ערב ראש חודש מנחם אב, וואס ווי גערעדט אין די פריערדיגע התוועדות כמה פעמים אז מען זאל מחליט זיין מיט א תוקף נאך אין די ימים שלפני זה אז אין ערב ראש חודש מנחם אב זאל זיין א הוספה, אפילו בערך ההוספה וואס איז געווען אין בין המצרים לגבי די ענין פון משפט ותורה פון כל השנה, זאל דא זיין א הוספה און דערנאך איז די החלטה זאל אבער בפועל טאקע ערב ראש חודש מנחם.

בפשטות אז דאס ווערט אויך נמשך למטה, פונקט ווי ס'וואלט שוין אגעטאן געווארן די פעולה בפועל. פארוואס איז דאס טאקע אזוי? עס שטייט זיך אויף דערויף איינע פון די ביאורים, וויבאלד אז ביי דעם אייבערשטן איז עבר הווה און עתיד איז ביחד, איז וויבאלד אז די מחשבה טובה איז געווען בפועל,

במילא קומט ארויס דער שכר בפועל, איז דאך דער אלטער רבי מדייק אין תניא אז דער לשון איז ניט א מחשבה טובה קומט במקום מעשה, נאר ער איז איר מצרף, דאס הייסט אז ס'דארף זיין א מעשה נאר ס'קען זיין באזונדער די מחשבה און באזונדער די מעשה, און דער אייבישטער איז מצרף די מעשה מיט די מחשבה צוזאמען אז דאס ווערט איין זאך. און דאס איז אויכעט בנוגע לענינינו, אז וויבאלד אז די מחשבה טובה איז געווען בעת ההחלטה כמה ימים לפני זה, איז אף על פי וואס די מעשה בפועל וועט ערשט קומען לאחרי כמה זמן, איז דער אייבערשטער איר מצרף צו די מחשבה אין זמן המחשבה, און אט א דעמאלט טוט זיך אויף דער שכר, וויבאלד אז ס'איז דא מחשבה מיט מעשה ביחד. וואס דעמאלט איז דאך דא שלימות אין שכר, סיי דער גוף און סיי דער נשמה, וואס זיי זיינען זיך לעומת. פון דער מחשבה מיט דער מעשה, וואס דערפון איז זיך פארשטאנדיק אז מען דארף האבן די מעשה בפועל, און אף על פי וואס ערב ראש חודש מנחם האט זיך זיך די פיר און צוואנציג שעה מיט די תוספות לפניו ולאחריו, איז זיך אין דערויף גופא פארשטאנדיק וויבאלד אז ס'רעדט זיך ניט נאר יכול. שעה אחת קודם, נאר יפה רגע אחד קודם, איז דאך אין ערב ראש חודש מנחם אויכעט דער הקדם ישובח אפילו א רגע אחד קודם, וואס דערפאר איז דאך אויכעט אז מען טומלט און מען לאזט נישט שלאפן און מען פארלאנגט און מען בעט און נאכאמאל וכמה פעמים, איז דארף מען זיך על כל פנים את התלוי בו להקדים. אז גלייך בהתחלת פון ערב ראש חודש מנחם זאל זיין א ענין פון תורה און אויכעט א ענין פון צדקה וואס אף על פי וואס לילה איז דאך לאו זמן צדקה איז אין דערויף גופא בשעת ס'איז דא די מחשבה און דאס קומט אראפ אין דיבור ווייל בנוגע צו נתינת הצדקה אין עיקר זמנה וואס דאס איז בבוקר און אויכעט אחרי הצהריים איז אויכעט דער ענין דאס וואס מען טראכט וועגן דער נתינת הצדקה על אחת כמה ווען ס'קומט דאס קומט נאך אראפ בדיבור איז ווערט דאס גלייך מצורף מיט דעם מעשה הצדקה וואס מען טון בעיקר זמנה וואס דאס איז כאמור בבוקר ולאחרי הצהריים טוט עס אויף אלע פעולות ווי ס'איז געווען די מחשבה און דער דיבור און דער מעשה בעת הלילה, און דא איז דאך נישט דא דער טעם אט דאס וואס מ'זאגט אז צדקה איז לאו זמנה בלילה וכו', וויבאלד אז באמת דאס במחשבה ובדיבור ניט אין דעם ארט וואו ס'געפינט זיך דער עני, וואס אויף דערויף איז דאך דער ענין פון לא תסיג גבול. איין ווארט וואס ער ברענגט אויף דערויף אין ירושלמי אין פאה און וואס דערפון נעמט זיך די חילוק צווישן לילה בנוגע צו צדקה צווישן לילה און בוקר, אויב דאס איז א צדקה וואס ער גיט אין א קופת צדקה, מה שאין כן ווען א עני בא ומבקש איז דעמאלט כל היום כולו זמנו. ווארום דעמאלט איז דאס ניט נאר דער ענין פון מצוות עשה, נאר דער עיקר גאר דער ענין פון לא תקפוץ את ידך, וואס דאס איז בשווה ביום ובלילה, וכמבואר ומדובר און שוין אויכעט געדרוקט כמה פעמים. אזוי אויכעט בנוגע ללימוד התורה האט מען דאך גערעדט אז זאל זיין תורה שבכתב. וואס דאס געפינט מען אין יחזקאל כמה וכמה סימנים, ובפרט אין די סימנים גופא דיוק ע ט פסוקים, וואס דארטן שטייט בדיוק הגד לבית ישראל, ואתה בן אדם הגד לבית ישראל את תורת הבית, און דערנאך חזר'ט ער איבער נאכאמאל אז מען זאל זאגן די פרטים בדבר מוצאיו, ומובאיו און דערנאך נאכאמאל איבערגעחזרט זאת תורת הבית, על דרך זה אויכעט אין תורה שבעל פה בכמה מקומות, ובמיוחד פונקט אזוי ווי וועגן בנין בית המקדש און משכן רעדט זיך דארט בכמה מקומות, אבער בעיקר בנוגע לבית המקדש השלישי איז ער דאס אין יחזקאל,

וואס דאס איז ווי דער ענין שטייט אין אין תורה שבעל פה הלכה למעשה, וואס הלכה למעשה לערנט מען זיך ניט אפ פון תורה שבכתב, אפילו ניט פון משנה, אדרבה אויף דרוף זאגט מען מבלי עולם, די וואס לערנען אפ פון משנה בימינו, אפילו ניט פון גמרא, נאר מען דארף קוקן אין פוסקים. קוקט מען אין פוסקים אז די וואס זיי זיינען זיך עוסק אין פסקי דינים בנוגע צו בית המקדש, וואס דאס איז געפינט מען אין רמב ם בהלכות בית הבחירה וואס דאס איז מוקדש ומיוחד ומפורט בנוגע צו הלכות פון בית המקדש השלישי. בעיקר אף על פי וואס ער רעדט זיך וועגן בית המקדש השני, און אין דרוף זאגט זיך דארט די אלע פרטים, בשעת אבער מען לערנט איצטערט די הלכות, וואס דעמאלט איז זיך ווי ער זאגט אין מדרש תנחומא אין פרשת צו, און ברענגט אויס בהמשך אויף דאס וואס ס'שטייט אין פסוק זאת תורת העולה. דער דיוק פון תורת העולה, אז בשעת ער איז זיך עוסק אין תורת עולה, אין הלכות עולה, איז מעלה אני עליו כאילו הקריב עולה, ברענגט צו זאגט ער אין תנחומא אז דאס איז געווען די נבואת יחזקאל אז הגד לבית ישראל את תורת הבית, האט יחזקאל געפרעגט מען געפינט זיך אין זמן הגלות, וואלט מען אפשר צוווארטן ביז וואנעט מ'איז ארויס פון גלות און דעמאלט וועט מען לערנען אין תורת הבית, האט אים דער אייבערשטער געענטפערט אז אדרבה, וכי אז מ'געפינט זיך אין גלות זאל דער בית זיין חרוב ביז איינער בויט אים, נאר וואדען מ'זאל זיך עוסק זיין אין תורת הבית, ומעלה אני עליכם כאילו בנאום ווי ער מסיים אין פסוק,